פון ספר יהושע איז זייער א וויכטיגע פרק און זייער א וויכטיגע מעשה, א גרויסע חלק פון דעם, אדער איינע פון די עיקר חלק פון דעם ברענגט מען אין די הגדה של פסח ווי מען דרש'נט די מעשה פון יהושע פון בעבר הנהר ישבו אבותיכם. לאמיר קודם זאגן בכלליות פון וואס די פרק רעדט. די פרק האט צוויי עיקר חלקים, די ערשטע חלק איז די ברית אדער די עדות וואס יהושע האט געמאכט מיט די אידן נאכאמאל אין שכם, א נייע פלאץ, ביז יעצט זענען געווען צוויי פלעצער אין גלגל, שפעטער די משכן אין שילה, יעצט געפונען אונז אויס א נייע זאך אז ס'איז דא א פלאץ אין שכם, ס'איז אויך דא א משכן אדער א מקדש אין שכם, שטייט בפירוש אין סוף הפרק, זייער א נייע זאך וואס אונז האבן נישט געוואוסט, בכלל שכם ווערט נישט דערמאנט בכלל אין ספר יהושע האט מען עס איינגענומען אפילו, שכם איז אויכעט וויכטיג, און די צווייטע חלק פון די פרק, דאס איז די ערשטע חלק פון די פרק, יהושע מאכט א ברית מיט די אידן אין שילה אז זיי זאלן דינען די אייבערשטער נישט קיין עבודה זרה, שטייט נישט די ווארט פון די תורה, ס'הייסט דארט דינען די אייבערשטער נישט עבודה זרה, ס'איז אביסל אנדערש פון די פריערדיגע פרק וואס רעדט וועגן פאלגן די תורה, צווייטע זאך איז אז די פסוק רעכנט אויס די מעשה די אזוי ווי די פאר ספר דברים ענדיגט זיך וימת משה דא ספר יהושע ענדיגט זיך וימת יהושע און נישט נאר יהושע נאר אויכעט אלעזר וואס ער איז געווען די כהן בזמן יהושע איז אויך געשטארבן אזוי ווי ס'געווען משה ואהרן יעצט איז געווען יהושע און אלעזר שפעטער גייט זיין פנחס זיי זענען ביידע געשטארבן און ס'שטייט ווי זיי זענען באגראבן געווארן א דריטע מענטש וואס אינטערעסאנט וואס רעכנט אויס זיין קבורה סוף ספר יהושע הגם אז לכאורה וואלט עס געקענט שטיין פריער און אפשר האט עס צוטון מיט דעם שכם טאקע וואס זיי זענען יעצט אנגעקומען דארט וואס דאס איז יוסף, עצמות יוסף האט ארויפגעברענגט פון מצרים און באגראבן טאקע אין שכם וואס דאס איז אזוי ווי משה רבינו האט שוין געזאגט אז יעקב אבינו האט געזאגט ער געבט אים שכם, טאקע אין די חלקת השדה וואס יעקב אבינו האט געקויפט מאה קשיטה האט מען דארט געלייגט יוסף היתה לבני יוסף לנחלה דאס איז די דריטע זאך וואס שטייט אין די סוף פרק. לאמיר יעצט צוריק גיין. ס'איז די דרשה וואס יהושע בן נון זאגט פאר די אידן, ווען ער נעמט זיי צאם אין שכם און ער זאגט זיי כה אמר כה אמר ה' אלקי ישראל ויאמר יהושע אל כל העם, ער זאגט זיי, ער גייט זיי איבער די היסטאריע פון די אידן, פון זייער רילעישאנשיפ קען מען זאגן מיט גאט, פון די צייטן פון אברהם אבינו ביז זיינע צייטן, און זייער אינטערעסאנט, ער געבט זיי אזויווי א ברירה, זייער אינטערעסאנטע זאך, ער זאגט, דאס איז די גאט וואס. אונז האבן געדינט, ס'איז געווען אמאל, ער זאגט אזוי עס איז געווען אמאל ויעבדו אלהים אחרים, תרח אבי אברהם ואבי נחור, אדער אברהם אליינס, אדער אפשר לכל הפחות תרח, האט געדינט אנדערע געטער, אלהי עבר הנהר רופט ער זיי, און שפעטער, ואקח האט די אייבערשטע יוד קיי וואו קיי האט גענומען אברהם ארץ כנען, האט אים געגעבן יצחק, געבן יצחק יעקב און עשיו, עשיו איז געגאנגען אויף הר שעיר, געשיקט משה און אהרן זיי ארויסגענומען פון מצרים געווען קריעת ים סוף ס'איז געווען מלחמת סיחון ועוג ס'איז געווען בלק ס'איז געווען די מלחמה פון יריחו ס'איז געווען די צרעה ס'איז געווען באופן כללי מען האט געגעבן ארץ ישראל און יעצט געבט ער אזויווי אזויווי א ברירה אדער יראו את השם ועבדו אותו און נעמטס אוועק די אלהים פון עבר הנהר און פון מצרים דינסט נישט די געטער פון עבר הנהר אדער פון מצרים דינסט די אייבערשטער אויב נישט ער זאגט יהושע אזוי ווי בחרו לכם האטס בחירה ענק ווילן זיך אויסוועלן דער גאט פון תרח גייט דינס צו ווארט תרח ענק ווילן דינען דער גאט פון אמורי גייט דינען דער גאט פון אבער אנכי וביתי נעבוד את השם יהושע און זיין הויזגעזינד זיין משפחה דאס איז זיכער אז זיי גייען דינען די אייבערשטער אבער די עולם געבט ער זיי כאילו א טשויס און די אידן זאגן אוואדע חלילה חלילה לנו מעזוב את השם אוואדע גייען אונז דינען די אייבערשטער האט אונז ארויסגעפירט פון מצרים האט געטון די אלע מופתים און אונז געגעבן ארץ ישראל אוואדע גייען און יהושע זאגט ניין ניין ניין ס'נישט אזוי פשוט לא תוכלו לעבוד את השם כי אלהים קדושים אל קנוא די אייבערשטער מיינט אז דאס איז א סיריעס זאך און זאגן זיי מ'האט דא צרות דינען דער אייבערשטער נישט קיין פשוטע זאך, ער גייט נישט לא ישא לפשעכם עס דינען אלהי נכר איז גלייך וכלה אתכם, נישט אזוי פשוט די גאנצע דינען את השם, און די אידן גייען אריין זאגן אף על פי כן לא כי את השם נעבוד, און דאס איז זייער וויכטיג, מען דארף ווען מען מאכט א קבלת עול א קבלת ברית דארף מען דאך וויסן וואס ס'מיינט, אזוי האט יהושע זייער קלאר געמאכט פאר זיי וואס ס'מיינט, און זיי האבן געזאגט אז אז מען ווייסט קיין קיין זיין, יהושע זאגט עדים אתם בכם. און נעמט נעמטס טאקע אוועק די אלהי הנכר, און זיי זאגן טאקע אונז גייען דינען די אייבערשטער און ויכרות יהושע ברית לעם הזה וישם לו חוק ומשפט בשכם, וואס ס'מיינט, רש"י זאגט ער האט איבערגעחזר'ט די תורה, אבער על כל פנים האט געשריבן דאס און געמאכט א ספר הברית, און ויכתוב את הדברים האלה בספר תורת אלהים, זייער אינטערעסאנטע פסוק וואס הייסט. אפשר מיינט עס אז ער האט געשריבן דעם ספר די ספר יהושע וואס דא שטייט ער האט געמאכט די ברית און עס ווערט א חלק פון תורת אלהים הגם ס'איז נביאים ס'איז נישט תורה רש"י און די גמרא אין מכות דא נאך צוויי פשטים וואס דאס מיינט ויכתוב בספר תורת אלהים און ער נעמט א אבן גדולה און ער לייגט עס תחת האלה אשר האלה אשר במקדש השם אויכעט זייער אינטערעסאנט ס'איז געווען א מקדש השם די משכן איז געווען דארט א אלה אויכעט דא פארשידענע פשטים וואס די אלה איז. און ער מאכט די אבן איז לעדה אז וואס אז ענק גייען דינען די אייבערשטער נישט אלהים אחרים. ס'איז נאך פארשידענע דיוקים וואס מ'קען זעהן אין די מעשה וואס יהושע זאגט וואס איז אביסל אנדערש וואס מ'האט געזעהן ביז יעצט, ער לייגט אראפ אז די גוים אלע שבעה עמים זאלן זיך קומען שלאגן מיט יריחו, ער לייגט אראפ אז בלק האט זיך געשלאגן מיט די אידן אונז ווייסן נאר פון די ברכות קלאר שטייט מפורש וילחם בישראל. כל פנים דאס איז די עיקר אז ער האט געמאכט א עדות אין שכם אז זיי זענען מקבל די תורה און וישלח יהושע את העם און די ענד. פון די פרק ענדיגט זיך אז די עולם איז זיך אהיים געגאנגען, צוריק געענדיגט די אסיפה, מען האט מקבל געווען די תורה, יעצט גייט יעדער אהיים איש לנחלתו, און כאילו ווען מ'געט די נחלת יהושע ווי מ'האט אים באגראבן בגבול נחלתו בתמנת סרח, מ'האט שוין געלערנט פריער ווי ער האט גענומען, און די זעלבע זאך יוסף, די זעלבע זאך אלעזר ווי ער איז באגראבן געווארן, און די עיקר, און ס'איז נישט ממש על הסדר, אבער איך גיי יעצט על הסדר א, די סדר הזמנים, ויעבוד ישראל את ה' כל ימי יהושע און כל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע דינען די אייבערשטער, און. די משמע פון דעם אז שפעטער שוין נישט און אויף דעם גייען אונז לערנען אין די נעקסטע ספר וואס איז שופטים וואס הייבט ממש אן דארט ווי יהושע ענדיגט זיך.